מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, מיר זענען ממשיך אין חלק ט ו מיט דעם פראיעקט פון ליקוטי שיחות, פרשת תולדות, מיר לערנען די שיחה ג', פאראיארן איז געווען א' און ב', דעם יאר איז ג' און ד', מיר לערנען שיחה ג' פון פרשת תולדות אין חלק ט ו, עמוד צוויי הונדערט און עלף. זייער א געוואלדיגע געשמאקע רשי שיחה. ס'איז א שיחה וואס דער רבי שטעלט זיך אויף א רשי, און דער רבי וועט רעדן דארטן אז וואס איז די סיבה וואס רשי ברענגט אראפ וואס יצחק איז שטייט אז ווען יצחק איז כי זקן יצחק איז ותכהין עיניו מראות, יצחק איז געווארן בלינד. דער רבי וועט דא אפשטעלן אויף די רשי, און דער רבי וועט דא אראפברענגען דעם רשי גיט דריי פירושים, דריי ענטפערס פארוואס יצחק איז געווארן בלינד. און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם דריי שווערע שאלות, און דער רבי וועט מחדש זיין דא וואס רשי'ן האט געקוועטשט, און פארוואס רשי האט געדארפט האבן דריי תירוצים. איז ערשטנס ס'טרעפט נישט קיין סאך אז ס'איז דא דריי פירושים אין רשי אויף איין פסוק, איז דער רבי מסביר זיין דאס זייער געשמאק, פארוואס דער ערשטער פירוש איז דער ערשטער, פארוואס דער צווייטער איז דער צווייטער, פארוואס דער דריטער איז דער דריטער, ווייל דער ערשטער איז די נענטסטע וואס איז דא צו פשוטו של מקרא, דער צווייטער איז נישט אזוי נאנט, און דער דריטער האט אויף זיך א שווערע שאלה וואס דערפאר ניצט מען אים פארן דריטן און נישט פארן צווייטן. אין די זעלבע צייט ווען מען רעדט וועגן אז ס'דא דריי פירושים וואס ס'איז נישט קיין דבר רגיל איז דער רבי וועט דא אוועקלייגן נאך א יסוד א אינטערעסאנטן יסוד אין אין די כללי רשי אז ווען ס'קומט א זאך וואס רשי זאגט דריי פירושים איז לכאורה אויב דער ערשטער פירוש מיט דעם צווייטן איז גוט וואס דארף איך האבן דעם דריטן זאגט דער רבי און אויב דער צווייטער מיט דעם דריטן איז גוט וואס דארף איך האבן דעם ערשטן די זעלבע זאך אויב דער דריטער מיטן ערשטן זענען גוט וואס דארף איך האבן דעם צווייטן? דער רבי וועט מוכיח זיין זייער געשמאק אז אין יעדן צוויי וואס מיר וועלן נעמען איז דא אין די ביידע א חסרון וואס נאר דער דריטער ענטפערט עס. ס'הייסט אז אין א' און ב' איז דא א שאלה און נאר ג' פארענטפערט עס. אין ב' און ג' איז דא א שאלה וואס נאר א' פארענטפערט עס. אזוי איז אין ג' און א' אויך די זעלבע זאך, אין אלע צוויי, יעדע צוויי וואס ס'קען זיין, איז דא א שאלה וואס אויף ביידע, וואס דא איין שאלה אויף ביידע, און דער דריטער ענטפער פארענטפערט עס. מיר וועלן לערנען אינעווייניג. א', אויפן פסוק ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, אין היינטיגע פרשה שטייט אין פרק כ ז פסוק א', שטייט ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות, זאגט רשי דריי פירושים, וואס איז געווען די סיבה וואס האט געבראכט צו ותכהין? וואס איז געווען די סיבה וואס יצחק איז געווארן בלינד? איין פירוש איז בעשנן של אלו, ווי די רויעך, דעם ריח פון די, פון דעם רויך פון די, שהיו מעשנות ומקטירות לעבודה זרה. עשנן של אלו מיינט אויף די פרויען פון עשיו, וואס האבן גערייכערט און זיי מקטיר געווען אויף עבודה זרה, איז דער ריח שאדט צו די ראיה.

דער צווייטער פירוש איז, אז ווען מיט דעם, ווען אברהם אבינו האט אים עוקד געווען אויפן מזבח, און זיין טאטע האט אים געהאלטן ביים שעכטן, יעמאלט האט זיך אויפגעעפנט די שערי, אויפגעעפנט די שמים, און די מלאכים האבן עס געזען, האבן זיי געוויינט, און זייערע טרערן זענען אריינגעגאנגען אין די אויגן פון יצחק'ן, און דאס האט אים געמאכט אז ער זאל ווערן בלינד. דבר אחר, א דריטער פירוש, כדי שיטול יעקב את הברכות, אדורך דעם וואס יצחק איז געווען בלינד, און האט געשיקט יצחק עשיו מען זאל אים ברענגען די עסן, און נאכדעם וועט ער אים געבן די ברכות, נאכדעם האט רבקה געהערט וועגן דעם, האט זי געבעטן יעקב'ן אז ער זאל עס טון. איז במילא ווען ער ווען יצחק וואלט געזען וואלט ער געזען אז ס'איז נישט עשו במילא איז יצחק געווארן בלינד אז יצחק אז עשו אז יעקב איז אריינגעקומען האט ער טאקע געזאגט יעמאלט הקול קול יעקב והידים ידי עשו האט נישט געזען האט נישט געקענט זען וואס דאס איז דאס איז די דריי פירושים וואס רשי ברענגט אראפ זייער פשוט איין זאך איז דאס פון די פון די פון די פון די רויך פון די רויעך פון די וואס האבן מעשן געווען צו די עבודה זרה די נשים פון עשו די צווייטע זאך איז אז די מלאכים האבן געוויינט דאס איז אריינגעגאנגען אין זיינע אויגן דער דריטער פירוש איז אז ער איז געווארן בלינד ווייל יעקב זאל קענען קריגן די ברכות און נישט עשו זאגט דער רבי איז אין דעם נישט פארשטאנדיג אלף די ערשטע שאלה אין פשטות קומט אויס אז דער פסוק אז דער פסוק גופא גיט דעם טעם אין פסוק אליין שטייט דער טעם אין די ווערטער וואס ער זאגט פריער, ויהי כי זקן יצחק, און אלס תוצאה דערפון ותכהין עיניו מראות. דער רבי זאגט אז דער רשבם און דער רדק און דער רבינו בחיי טייטשן אויך די זעלבע זאך. וויבאלד אז ס'געווען, דער פסוק הייבט דאך אן ויהי כי זקן יצחק, ער איז געווארן אלט, איז ער געווארן געווארן בלינד. על דרך ווי עס שטייט ביי יעקב אבינו, ועיני ישראל כבדו מזקן. מיר לערנען ווייטער אין פרשת ויחי, ווען יוסף האט געברענגט מנשה ואפרים אז ער זאל זיי בענטשן, שטייט דארט אז ועיני ישראל כבדו מזקן. זען מיר אז די ענין פון זקן האט צו טון מיט דעם ענין פון די אויגן אדער ס'ווערט שוואכער אדער מען זעט אינגאנצן נישט. און ווי מען זעט דאס במוחש זאגט דער רבי, מען זעט דאס במוחש אז אויף דער עלטער ווערט אפגעשוואכט דער כח הראייה, וויבאלד דער פסוק אליין זאגט די סיבה פון ותכהין, צוליב וואס דארף רשי זוכן אנדערע טעמים? א געוואלדיגע שווערע שאלה דער פסוק זאגט ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות דארף רשי זוכן א פירוש און נישט נאר ער גיט א פירוש נאר ער גיט דריי פירושים דריי סיבות פארוואס דאס איז געווען כ'האב די סיבה אין פסוק כי זקן יצחק בית צווייטע שאלה אומעטום וואו רשי ברענגט צוויי אדער מער פירושים איז עס אלעמאל צוליב דעם וואס יעדער פון זיי האט אין זיך עפעס א שוועריקייט וואס איז נישטא אין דעם צווייטן פירוש ער ברענגט דריי פירושים ווייל יעדער איינער האט אויף זיך א שאלה כ'קען נישט ניצן איינעם ווייל כ'האב א שאלה אויף אים, כ'קען נישט ניצן צוויי ווייל כ'האב א שאלה אויף אים אויכעט, ניץ איך א דריטן. אויך דער סדר הפירושים איז בדיוק, נישט נאר וואס רשי ברענגט צוויי אדער דריי, ווייל אין יעדן איינעם איז דא א שאלה, נאר דער סדר וואס ער ברענגט דעם דעם ערשטן, און דעם דעם צווייטן, און דעם דעם דריטן, איז אויכעט בדיוק. די שוועריגקייט פון צווייטן פירוש איז גרעסער ווי פון ערשטן פירוש, און אזוי דער דריטער פירוש לגבי דעם צווייטן פירוש. דער ערשטער איז דער גלאטסטער, דער צווייטער איז א ביסעלע שווערער און דער דריטער איז נאך שווערער פון זיי ביידן דערפאר גייט עס מיטן סדר א' ב' ג' אדער א' ב' ווען ער גיט נאר צוויי פירושים לויט דעם לויט דעם יסוד זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין וועלכע שוועריקייט וועלכע שוועריקייטן זענען פאראן אין די דריי פירושים פון אונזער פירוש רשי אין יעדן איינעם דארף זיין א שוועריקייט וואס זענען די שוועריקייטן און מיט וואס איז דער צווייטער פירוש מער קשה פון ערשטן? מיט וואס איז דאס מער שווערער? און דער דריטער פון די פריערדיגע צוויי, מיט וואס איז שווערער דער צווייטער פונעם ערשטן, דא א שווערערע שאלה אויף אים, און אויפן דריטן איז דא א שווערערע שאלה מער ווי אויף די פריערדיגע צוויי. דארף מען פארשטיין וואס דאס איז, דער רבי וועט עס מסביר זיין בטוב טעם וואס דאס וואס יעדע זאך ווי דאס איז, פארוואס דער סדר איז אין די דריי, און וואס איז שווערער, און דערנאך אויכעט אין יעדן צוויי איז דא א שאלה אויף זיי ביידן א שאלה די זעלבע שאלה די זעלבע שאלה וואס דא אויף זיי ביידן וואס ווערט פארענטפערט נאר מיט דעם דריטן אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער אז אלף און בית האבן אויף זיך א שאלה דערפאר ניצט ער דעם גימל בית און גימל האבן אויף זיך א שאלה דערפאר ניצט ער אלף מ'וועט זען באלד אין די שיחה זייער קלאר ארויסגעבראכט גימל די דריטע שאלה ווי גערעדט כמה פעמים אז דארט וואו רשי שרייבט דריי פירושים איז אויסער דער באזונדערער קשיא אין יעדן איינצלנעם פירוש וואס ווערט אראפגענומען דורך די צוויי אנדערע פירושים, ווי געזאגט פריער, אז יעדער איינער האט א שאלה, דער ערשטער האט א שאלה, ברענגט ער דעם צווייטן וואס ער האט נישט די שאלה. איז חוץ פון דעם איז פארהאן אויך א שוועריגקייט אין יעדע צוויי פון די דריי פירושים צוזאמען, ווי מען האט פריער מסביר געווען אנהייב שיחה, און יעצט זאגט דאס דער רבי דא קלאר אינעווייניג, אז ס'איז דא אויכעט, עס איז פארהאן אויך א שוועריגקייט אין יעדע צוויי פון די דריי פירושים צוזאמען, צוליב וועלכער ס'איז נויטיג דער דריטער פירוש, ווייל אויב אלף און בית וואלטן געווען וואלטן געווען גוט וואלטן אראפגענומען אלע שאלות דארף איך דאך נישט האבן דעם גימל איז א ראיה אז אויף אלף און בית איז דא א שאלה וואס נאר דער גימל נעמט עס אראפ אויף בית און גימל איז דא א שאלה וואס נאר דער אלף נעמט עס אראפ די זעלבע זאך גימל און אלף איז דא א שאלה אויף ביידן וואס דער בית נעמט עס אראפ איז זייער געשמאק וואס איז דא אין וואס ער דארף האבן אלע דריי יעדער צוויי פון די דריי פירושים צוזאמען צו די וועלכע עס איז נויטיג דער דריטער פירוש דא מיינט דער דריטער פירוש קען זיין אז דער ערשטער ווייל אויב ב' און ג' האבן נישט אויף זיך א קשיא וואס דארף איך האבן דעם א' איז דער א' ווערט אנגערופן דא דער דריטער לגבי די צוויי וואס לויט אים איז נישט דא אט די קשיא איז אויף יעדן צוויי מוז זיין עפעס א שאלה און דער דריטער פון די פון די דריי פארענטפערט עס ווארום אויב מען וועט זאגן אז אויך די צוויי פירושים גייען אראפ אלע קשיות, אויב די צוויי פירושים האבן אין זיך א יסוד אז זיי נעמען אראפ אלע שאלות, וואלט דאך רשי נישט דארפן אנקומען צו א דריטן פירוש. דאס מורא'דיג געשמאק, די שאלה איז געשמאק און די ענטפער וועט זיין געוואלדיג געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי וועט עס ענטפערן, אז טאקע יא דא אין יעדן צוויי פון זיי איז דא א שאלה וואס ווערט פארענטפערט נאר דווקא דורך דעם דריטן. דארף מען אין פירוש רשי שלפנינו געפינען אויך די קשיא משותפת פון יעדע צוויי פירושים צוזאמען, ווי געזאגט פריער, וועט מען נאר געבן נאכאמאל א דוגמא, מען דארף געפינען אז אין א' און ב' איז דא א שאלה וואס דער ג' וועט עס פארענטפערן, זעלבע זאך אין די אנדערע צוויי און צוויי, און ווי אזוי זי ווערט פארענטפערט דורכן דריטן פירוש. איז דא א געוואלדיגע שווערע שאלה דא. ס'דא א פירוש רשי ברענגט אראפ א פסוק פון ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו, ברענגט רשי אראפ דריי סיבות פארוואס איז געווען דער ותכהין עיניו, פרעגט דער רבי אויף דעם דריי שאלות. ערשטע שאלה איז, שטייט דאך קלאר אין פסוק, איז דאך א קלארער פסוק וואס עס שטייט אז ער איז געווען ויהי כי זקן יצחק. צווייטע שאלה איז, וואס איז די שאלה, אין יעדן איינעם פון פון די דריי פירושים וואס דערפאר מוז ער האבן דעם ערשטן און דעם צווייטן און דעם דריטן און ער גייט לויטן סדר דער ערשטער איז דער ערשטער דער צווייטער דער צווייטער דער דריטער דער דריטער ווייל די שאלה אויפן צווייטן איז א שווערערע שאלה ווי ס'איז אויף דעם ערשטן און די שאלה אויפן דריטן איז שווערער ווי אויף די אנדערע צוויי ווי אויפן ערשטן און דעם צווייטן אין אות און די דריטע שאלה איז געווען אז וואס איז דא דער מכנה משותף צווישן יעדן צוויי פון די דריי וואס זיי נעמען דא א שאלה וואס דער דריטער פארענטפערט דאס ווייל אויב די צוויי וואלטן אראפגענומען אלע שאלות וואלט איך נישט געדארפט האבן קיין דריטן אין אות בית וועט דער רבי ענטפערן פארוואס איז נישט גענוג אז דער רבי נעמט נישט שוין די סברה אז ס'איז געווען צוליב דעם ענין פון זקנה די ערשטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט לכאורה שטייט דאך קלאר אין פסוק פארוואס ער איז געווען בלינד ווייל כי זקן יצחק געשמאק, ממש געשמאק ווי דער רבי וועט עס אראפברענגען, אז מען קען עס נישט זאגן אז ס'איז דאס, און דערפאר מוז רשי ברענגען פירושים אויף דעם. וואס ברענגט ער דריי? ער וועט מסביר זיין אין שפעטערדיגע אותיות. אות ב'. דער טעם וואס רשי וויל נישט לערנען, ווי מען קען אננעמען בפשטות, אז ותכהין איז געשען דערפאר ווייל זקן יצחק, אין דער פריערדיגער סדרה, דער רבי וועט אונז פארענטפערן, דער פריערדיגער סדרה, אין פרק כ ה פסוק י א, שטייט,

אמר, האט אברהם געזאגט, יבוא בעל הברכות, זאל קומען דער בעל הברכות דער אייבישטער, ויברך לו, און ער זאל בענטשן יצחק'ן. ובא הקדוש ברוך הוא וברכו, טאקע איז געקומען דער אייבישטער און האט געבענטשט יצחק'ן. ממילא שטעלט זיך די קשיא, לויט וואס עס שטייט אז ויברך אלוקים את יצחק, קען איך נישט זאגן אז יצחק איז געווארן בלינד צוליב אלטקייט. פארוואס שטעלט זיך די קשיא? ווי קומט עס וואס נאכדעם ווי דער אויבערשטער אליין האט געבענטשט יצחק אבינו זאל ער שפעטער זיין אינעם מצב פון ותכהין עיניו וואס פארשאפט דעם מענטשן א צער און יסורים ביז ווי רש י שרייבט ווייטער, רש י ברענגט אראפ אין פרשת ויצא, ברענגט רש י אראפ אז מצד דעם איז ער געווען כמת, אז איינער וואס איז בלינד איז ממש ווי א מת. איז ווי קען עס זיין אז נאך אזא גרויסע ברכה וואס דער אייבישטער אליין האט געבענטשט יצחק'ן זאל ער ווערן, זאל ער אים פארשאפן אזא צער און אזעלכע יסורים אז ער זאל זיין, אז ער זאל זיין א סומא חשוב כמת? ס'איז דאך א דבר הפשוט אז וויבאלד דער אייבישטער אליין, דער בעל הברכות, האט געבענטשט יצחק'ן, האט די זקנה אים נישט געדארפט אזוי שאטן. זייער געשמאק, פשוט געשמאק דער ענטפער פארוואס רשי קען נישט אננעמען אז עס שטייט ויהי כי זקן יצחק אז ער געווארן בלינד ווייל ער געווארן אלט, עס קען נישט זיין, און דער רבי לייגט נאך צו אין סוגריים ובפרט אז אין יענע יארן איז הונדערט און דרײַ און צוואַנציק יאר נישט געווען אזא טיפער עלטער, ער געווען אלט הונדערט און דרײַ און צוואַנציק יאר יעמאלט, ער איז נישט געווען אזוי אלט. נישט געווען אזא טיפער עלטער אז ער זאל גאנצע נאך זיבן און פֿופֿציק יאר ביז ער וועט קומען צו הונדערט און אַכציק זאל ער זיין חשוב כמת פון הונדערט און דרײַ און צוואַנציק ביז ביז הונדערט און אַכציק וואס איז נאך זיבן און פֿופֿציק יאר זאל ער זיין בלינד נאך אזא ברכה פונעם אייבערשטן קען איך נישט אננעמען אז דאס קומט צוליב דעם עניין פון

זאגט רשי אמר רבי יהושע בן קרחה מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש שנים לפניהם וחמש שנים לאחר מכן א מענטש קומט אן צו די יאר פון זיינע עלטערן דארף ער דאגה'ן פינף יאר פריער און פינף יאר שפעטער און יצחק איז יעמאלט געווען 123 די ראיה איז זייער פשוט ווייל שטייט קלאר אז יעקב ווען יצחק האט אים געבענטשט איז יעקב געווען דרײַ און אַכציק יאר פ ג פ ג שטייט אז ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם, ער געווען זעכציק יאר וואס זענען געבוירן געווארן, סאו זעכציק מיט דרײַ און זעכציק וואס יעקב איז שוין געווען יעמאלט, קומט אויס איז הונדערט דרײַ און צוואַנציק, ממילא איז ביי הונדערט דרײַ און צוואַנציק יאר איז נישט איז נישט איז נישט אזוי אלט, און אויכעט. אז נאך אזא ברכה פונעם אייבערשטן אליין, זאל ער זיין גאנצע זיבן און פֿופֿציק יאר ביז הונדערט אַכציק, זאל ער זיין חשוב כמת. דער רבי לייגט צו אין הערה עלף כוכב זייער א געשמאקע הערה, אז מה שאין כן ביי יעקב, מ'האט זיך פריער דערמאנט דעם פסוק אין די שאלה ווען דער רבי האט געפרעגט, האט דער רבי געזאגט אז ס'שטייט דאך ועיני ישראל כבדו מזוקן, איז בפשטות קען דאך זיין פארוואס זאל רש י נישט אננעמען אז אז ס'געווען צוליב זאגט זאגט דער רבי דאך ביי יעקבן אויך געווען מה שאין כן ביי יעקב קען מען זאגן אז א' כבדות עיניו בא מצד זה שמעט ורעים היו ימי שני חיי וגומר שטייט קלאר אין פסוק אז ער האט געהאט א שווערן לעבן דערנאכדעם שטייט אויכעט די צווייטע סיבה וואס דער רבי זאגט אז ס'איז אנדערש ביי יעקבן ווייל כבדו איז אסאך גרינגער ווי ותכהין ס'איז פארשטאנדיק פשוט אליין אז ס'נישט די זעלבע זאך און אויכעט וואס איז טאקע יא געווען בסוף ימיו און דא ביי יצחק איז דאס גאר געווען זיבן און פופציג יאר פאר ער פאר ער איז אוועקגעגאנגען געווען ממש א יונגער מענטש הונדערט דריי און צוואנציג יאר דער רבי לייגט צו אין סוגריים ובפרט אז מען געפינט עס נישט ביי קיינעם נישט מען געפינט נישט ביי קיינעם פון די אלע מענטשן וואס זענען דערמאנט ביז איצטער, די אלע מענטשן וואס דערמאנט ביז איצטער, געפינט מען נישט, כאטש פילע פון זיי זענען געווען אסאך עלטער פון הונדערט דרײַ און צוואַנציק יאר, שטייט נישט אין קיין ארט אז זיי זענען בלינד געווארן צוליב די עלטער. ממילא איז מוז מען זאגן, רש י מוז קומט צו א מסקנא אז ס'קען נישט זיין אז ס'האט צו טון מיט דעם. דעריבער זאגט רש י אנדערע טעמים אויף ותכהין. דאס מיינט אז בכלל ובפרט מצד הברכה בכלל, איז, מען זעט נישט אז קיינער ווערט בלינד אין די יארן, יעמאלט, און בפרט, מצד די ברכה פון דעם אויבערשטן, האט וואס דער אויבערשטער האט געבענטשט יצחקן, ווען ס'וואלטן זיך נישט אריינגעמישט קיין זייטיגע עניינים, וואלט ביי אים דאן טאקע געווען, על דרך ווי ביי משה רבינו, לא כהתה עינו, שטייט קלאר אין אין חומש אין פרשת ברכה, דא האבן זיך אבער אריינגעמישט זייטיגע סיבות און זיי האבן גורם געווען אז ותכהין עיניו איז ממילא רעדט מען דאך דא וועגן א מענטש וואס איז געווען וואס איז געווען יונג און אויב אזוי פארוואס איז נישט חל די ברכה פון דעם אייבערשטן אויף אים אז ער זאל נישט ווערן בלינד און נאך ביי 123 יאר אלט מוז מען קומען צו א מסקנה אז דא האט זיך עפעס אריינגעמישט עפעס א זאך וואס האט צוגעברענגט צו ווערן בלינד אפילו ביי די יארן אויכעט און אפילו מיט די ברכה פון דעם אייבערשטן אות גימל וועט מען מסביר זיין פארוואס נישט ברענגט רשי דעם ערשטן פירוש אלס דעם ערשטן פירוש דערנאך וועט מען גיין ווייטער וואס איז דער צווייטער און וואס איז דער דריטער פארוואס גייט עס דער צווייטער און דער דריטער ווייל אין זיי איז דא שווערערע שאלות ווי ס'דא אויפן ערשטן און דאן דער רבי מאזן ווי געזאגט פריער שוין אפאר מאל דער ביניה וואס יעדער צוויי האט א בעיה וואס דער דריטער ענפערט עס אות גימל וויבאלד אז לערנענדיג דעם פסוק ותכהין עיניו מראות ווערט גלייך קשה, ווי קומט עס אז יצחק וואס דער אויבישטער אליין האט אים געבענטשט זאל ליידן פון כהו עיניו, כנזכר לעיל ווי גערעדט פריער, לייגט זיך אויפן שכל צו זאגן אז דער ענטפער אויף דער שאלה איז אנגעדייט אין די פסוקים גופא. דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק אז דער ערשטער ענטפער וואס רשי ברענגט אראפ איז פשוט די פשוטו של מקרא, אט ער קוקט אן אין די פסוקים וועט ער זען פארוואס דאס איז. און וויבאלד אז דעם פסוק פון ותכהין עיניו מראות קומט בהמשך, ס'קומט גלייך בהמשך צום פריערדיגן פסוק וואס דערציילט ווי די נשי עשיו זענען געווען מורת רוח ליצחק ולרבקה, זענען געווען, ס'איז געווען ביי זיי זייער נישט איינגענומען, ס'איז געווען פשוט א, ביי זיי איז דאס געווען א ביטערקייט, א מורת רוח פאר יצחק און רבקה, ווייל זיי האבן זיך געפירט, פארוואס? צוליב דעם וואס זיי האבן געדינט עבודה זרה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דרײַצן, להעיר שבכמה כתבי יד פון רשי שטייט קלאר, דבר אחר מקטירות לעבודה זרה וכו', איז ממילא שטייט דאך קלאר אין פסוק פאר דעם אז ס'איז געווען א מורת רוח ליצחק ולרבקה, און רשי זאגט דארט אז ס'איז געווען צוליב דעם דינען עבודה זרה, איז מסתבר דערפאר לייגט זיך אין שכל אז אין דער סמיכות הכתובים איז מרומז די סיבה פון ותכהין. זייער געשמאק. און דעריבער שטעלט רשי דעם פירוש אז דער ותכהין איז געקומען בעשנן של אלו, אז עס האט געהאט צו טון צו דעם ענין פון זייער מאכן דארטן דעם ענין פון דינען עבודה זרה, און זיי האבן געמאכט דארטן דעם ריח וואס דער ריח האט האט אים געשאדט, דער עשן האט אים געשאדט. ברענגט רשי גלייך צום אנפאנג, ער ברענגט אים ער ברענגט אים צו דעם ערשטן ענטפער אלס פירוש העיקרי, ווייל ער איז מרומז דורך די פסוקים גופא. מה שאין כן לויט די אנדערע צוויי פירושים איז די סיבה פון ותכהין נישט מרומז בפשטות הכתובים. און לכאורה אויב אזוי ווערט דאך שווער וואס דארפסטו האבן בכלל די אנדערע פירושים? דער רבי וועט מסביר זיין אז אין דעם פירוש איז אויכעט דא א שווערע שאלה, דערפאר מוז ער אנקומען צו נאך א פירוש. פשוט כפתור ופרח וואס דער רבי וועט עס ענטפערן יעדער שאלה וואס ס'ווערט דא. נאר צולייגן די הערה זעכצן וואס דער רבי ברענגט אראפ, העלפט ארויס זייער שטארק אין די שיחה, על פי מה שכתוב בפנים, יומתק לשון רשי. וואס זאגט רשי?

שפירוש זה מרומז בסמיכות הכתובים. אין פרידיגן פסוק האב איך שוין געלערנט וועגן אז דארף איך נישט זאגן נאכאמאל נשי עשיו. דארף נאר זאגן אז ער איז געווארן בלינד בעשנן של אלו נתרשע. פשוט געשמאק אפילו די הערה אליין. יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט דעם ערשטן פירוש, וואס דאס איז מרומז אין פשוטו של מקרא, לערנסט וואס שטייט אין פרידיגן פסוק אז זיי זענען געווען מורת רוח ליצחק ולרבקה, איז פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ דעם דעם ערשטן פירוש אדער דעם פירוש. אות ד' אין סעיף ד' וועט דער רבי ממשיך זיין אז לכאורה דער פירוש איז זייער שיין און זייער געשמאק אין פשוטו של מקרא אבער וואס וואס קוועטשט רשי'ן וואס ער איז זיך נישט מסתפק מיט דעם נאר דארף האבן נאך א פירוש אין דעם ערשטן אות ד' אין דעם ערשטן פירוש זענען אבער דא צוויי שוועריקייטן דער רבי פרעגט צוויי שאלות אויפן ערשטן פירוש א' זייער געשמאקע שאלות ס'טאקע פשוטו של מקרא ס'פארענטפערט דעם עניין פארוואס פארוואס ותכהין עיניו אבער איך האב דא צוויי שווערע שאלות אין דעם, געוואלדיגע שווערע שאלות, דערפאר מוז רשי אנקומען צו א צווייטן פירוש. א', ס'איז מובן אז די נשי עשיו האבן נישט געוואוינט צוזאמען מיט יצחק'ן, נאר זיי האבן געהאט א באזונדער דירה, אדער דירות פאר זיך, זייער פארשטאנדיג אז זיי האבן געהאט זייער אייגענע, זייער אייגענע דירות. ס'איז אויך פארשטאנדיג אז דאס וואס היו עובדות עבודה זרה און זענען געווען מעשנות וכו', זיי האבן גערייכערט דארטן פאר די עבודה זרה, האבן זיי געטאן אין זייער רשות, אין זייער דירה. און וויבאלד אזוי איז נישט גלאטיג צו זאגן אז עשנן של אלו אין זייער דירה האט פארשאדט יצחק'ן אין זיין הויז. ס'טאקע ווייזט אויס פון פסוק, רש י נעמט עס פונעם פסוק וואס עס שטייט אז ס'געווען מורת רוח און רש י זאגט דארט אז מעשנות לעבודה זרה, און דערפאר איז ויהי כי זקן יצחק דערפאר איז ער געווארן איז ער געווארן בלינד, אבער די שאלה ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה. פון זייער רייכערן ביי זיי אין שטוב האט דאס געשאדט האט דאס געשאדט יצחק'ן? ב', נאך א שווערערע שאלה, פארוואס האט עשנן געשאדט בלויז יצחק'ן און נישט רבקה'ן? אויב איך זאג אז אז פארוואס ווערט מען בלינד נישט אלס אלטקייט איז הגם אז זי איז געווען אינגער פון אים מיט מיט 37 יאר רבקה איז דאך געווען 3 יאר ווען זי האט חתונה געהאט מיט יצחקן איז געווען און ער שוין געווען 37 אבער זאג איך ס'האט נישט צו טאן צו דעם גיל ס'האט צו טאן צו דעם ענין פון דער עשן פון דעם פון דעם רויך וואס זיי מאכן מיט זייער רייכערן צו דער עבודה זרה האט דאס געדארפט שאטן רבקהן אזוי ווי ס'האט געשאט יצחקן האבן מיר צוויי שאלות אויף דעם ערשטן פירוש, וואס לכאורה איז זייער שווערע שאלות. ומחמת די צוויי קשיות אויפן ערשטן פירוש, מוז רש י אנקומען צו די אנדערע פירושים, דארפאר קען רש י זיך נישט מסתפק זיין דווקא מיט דעם ערשטן פירוש, זייער געשמאק, ס'פשוטו של מקרא, ס'א פסוק פריערט מיט אלץ, אבער ס'דא צוויי שאלות אויף דעם, נישט נאר צוויי שאלות, מ'מוז זיך טרעפן נאך א סיבה פארוואס ער האט געטראפן. אות ז' די באזונדערע שוועריקייט אין יעדן פון די אנדערע צוויי פירושים יעצט וועט מען גיין מסביר זיין וואס איז די שוועריקייט אין יעדן פון די פירושים און מ'וועט זען אז די שאלה אויף דעם ערשטן איז נישט אזוי שטארק ווי אויף דעם צווייטן און די שאלה אויפן אויפן דריטן איז שטארקער ווי אויפן צווייטן און אויפן ערשטן באזונדערע שוועריקייט אין יעדן פון די אנדערע צוויי פירושים איז, א', שנעקד על גבי המזבח, וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, דאס איז דער צווייטער פירוש, ב', דער דריטער פירוש, כדי שיטול יעקב את הברכות, אויסער זייער בשותפות'דיגע שוועריקייט, נישט האבנדיג אויף זיך קיין רמז אין פסוק כנ"ל. כ'האב שוין א שווערע שאלה אויף ביידן צוזאמען, ביידע ווערן נישט דערמאנט אין דעם פסוק, נישט אז שנעקד על גבי המזבח, און נישט כדי שיטול יעקב את הברכות, שטייט נישט דערמאנט אין פסוק. איז דא נאך צו דערצו איז דא נאך א שווערע שאלה אין צווייטן פירוש איז קשה דער צווייטער פירוש וואס שנעקד על גבי המזבח נפתחו השמיים דער תוכן פון דעם פירוש נפתחו השמיים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם לפיכך כהו עיניו איז א עניין פון דרש דער רבי לייגט צו אין הארץ אורחים קוטן פארוואס רשי שרייבט איך נישט מיט רשי ער שרייבט אלעמאל וואס איז א דרש ס'איז לגמרי נישט על פשוטו של מקרא ס'איז א דרש מדרש רבה 100% ריכטיג און אלץ איז פיין און וואויל אבער אין פשוטו של מקרא האט עס נישט נישט דא מ'זעט עס נישט אין פסוק און אויך אזא ענין וואס איז א דרש וואס איז אין גאנצן ווייט פון פשוטו של מקרא אז ס'האט פאסירט אז דער הימל זיך געעפנט און די מלאכים האבן געוויינט און ער איז געווארן פון דעם בלינד ס'איז לגמרי נישט על פשוטו של מקרא, וואס פשוטו של מקרא איז דאך דרכו של רש"י בפירושו על התורה, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. דאס איז די שאלה אויפן צווייטן פירוש. אויפן דריטן פירוש איז אבער דא נאך א גרעסערע תמיהה, דערפאר איז ער דער דריטער, נישט דער צווייטער. ווי קומט עס אז דער אויבערשטער זאל פארטונקלען די ראי' פון יצחק'ן און אויף אזוי פיל יארן, בכדי אז א צווייטער, יעקב, זאל דורכדעם באקומען די ברכות? וואס שטייט דארטן? אז פארוואס איז ער געווארן בלינד? נישט צוליב עשנן, און נישט צוליב דעם ענין פון נפתחו השמים, נאר ווייל יעקב זאל קענען קריגן די ברכות. דער רבי ס'איז א מורא'דיגע תמיהה דא אויף דעם. בפרט אז הרבה דרכים למקום. דער אייבישטער האט גענוג וועגן ווי ער האט געקענט מאכן אז יעקב זאל טאקע קריגן די ברכות. בפרט אז הרבה דרכים למקום, און זיכער האט דער אייבישטער געהאט אן אנדער וועג דורך וועלכן יעקב זאל קריגן די ברכות. דאך א מורא'דיגע שאלה. שאלה איז געוואלדיג און די תמיהה איז זייער א גרויסע, פארוואס דער אייבישטער האט אים געמאכט בלינד אז ער זאל קענען געבן די ברכות צו יעקבן, און צוליב דעם איז ער געווען אזויפיל יארן, זיבן און פופציג יאר איז ער געווען חשוב כמת און ער געווען בלינד. באלד אז דאס איז א סך א גרעסערע שוועריגקייט ווי די שוועריגקייט אויפן צווייטן פירוש, צווייטע פירוש איז אז ס'איז א דרש, און ס'אינגאנצן נישט על פי פשוטו של מקרא, ס'איז א אינטערעסאנטער דרש, ס'האט זיך געעפנט דער הימל און זיי האבן געוויינט, ווייל פארשאפן יסורים און היפך הטוב פאר איינעם צוליב די טובה פון א צווייטן זעט אויס ווי היפך היושר, דאס איז אסאך א שווערערע שאלה ווי אויף דעם צווייטן פירוש, א זאך וואס איז לחלוטין נישט שייך צו זאגן חס ושלום ביחס צום אויבערשטן. דערפאר שטעלט רש י דעם פירוש נאכן צווייטן פירוש. וואלט עס געמאכט זיין וואס איז געווען רש י'ן שווער מיט דעם ערשטן און דעם צווייטן, וואס דארף ער האבן דעם דריטן, וואס איז אים שלעכט מיטן צווייטן? דער רבי זאגט אין די הערה אין א סגנון אחר וואס איז די שווערקייט אין דעם דריטן פירוש מער ווי אין דעם צווייטן א קושיא אויף צווייטן פירוש איז די שאלה אויף דעם צווייטן פירוש איז געווען ס'האט נישט קיין ס'האט נישט קיין ארט אין פשוטו של מקרא אבער אז ס'איז געווארן בלינד פון דעם וואס די מלאכים האבן געוויינט לייגט זיך אויס אויפן שכל ס'איז א זאך וואס לייגט זיך אויפן שכל. מה שאין כן די שאלה, די תמיהה, די קשיא אויפן פירוש, אויפן דריטן פירוש, איז ער, עס ווערט די שאלה אויפן עצם אויפן פירוש. דער טעם איז ותכהין, ווייל יעקב זאל קריגן די ברכות. ס'לייגט זיך גארנישט אין שכל אזא זאך. אז דער אויבערשטער זאל קענען ברענגען א זאך אויף א מענטשן, צוליב גיבן א ברכה צו א צווייטן, אז ער זאל זיין זיבן און פופציג יאר זאל ער זיין בלינד. איז יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס דער ערשטער פירוש איז פשוטו של מקרא, אבער ס'איז דא אויף דעם צוויי שאלות, דערפאר מוז רשי האבן נאך איינעם, און דערנאכדעם ווערט דאס דער צווייטער, ווייל אין דעם דריטן איז דא אסאך א שווערערע שאלה, דער צווייטער האט אויכעט א שאלה, אבער נישט, עס איז נישט אזוי געפערליך, די שאלה איז נאר, אז עס איז נישט על פי פשוטו של מקרא ווי רשי איז זיין שיטה, אני לא באתי אלא לפי פשוטו של מקרא, אבער דער דריטער איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג לחלוטין נישט שייך צו זאגן חס ושלום אז דער אויבערשטער וועט טאן אזא זאך. אות ו'. ווי געזאגט פריער, האט יעדער פון די דריי פירושים א מעלה כלפי די אנדערע צוויי פירושים. יעדער פירוש האט א מעלה. אפילו ער איז דער צווייטער און אפילו ער איז דער דריטער, האט ער אבער א מעלה אויף דעם ערשטן. ווייל אויפן ערשטן האב איך צוויי שאלות, ברענג איך דעם צווייטן. אויף דעם צווייטן האב איך אויך א געוואלדיגע שאלה, ס'איז נישט נישט על פי פשוטו של מקרא, דערפאר ברענגט ער דעם דריטן. אין אנדערע ווערטער, יעדער צוויי פירושים האבן די זעלבע שוועריקייט, אדער נישט גלאטיגקייט וואס איז נישטא אין דעם דריטן פירוש. זייער זייער פשוט וואס דער רבי זאגט דא ווי שוין מסביר געווען אפאר מאל אין די שיחה, נאך איינמאל דאס מסביר זיין. ווען איך א' און ב' וואלט געווען גוט און זיי וואלטן פארענטפערט אלע שאלות וואלט איך נישט געדארפט דעם דריטן. ס'איז דא א זאך וואס איך האב א שאלה אויף דעם ערשטן און צווייטן צוזאמען, דערפאר ברענג איך דעם דריטן. איך האב א שאלה אויף דעם צווייטן און דעם דריטן צוזאמען, דערפאר ברענג איך דעם ערשטן. כ'האב א שאלה אויף דעם ערשטן און דעם דריטן צוזאמען, דערפאר ברענג איך דעם צווייטן. זייער געשמאק ווי דער רבי טוט עס ארויסברענגען. דער יתרון עיקרי וואס איז דא אין ערשטן פירוש, לגבי די אנדערע צוויי באשטייט אין דעם, מוז דאך זיין ווי געזאגט ערשט, אז ס'מוז זיין אינעם ערשטן פירוש א יתרון לגבי די אנדערע צוויי. ווי געזאגט פריער, וואס בלויז ער איז מרומז אין פסוק. דערפאר מוז איך האבן דעם ערשטן. דער ערשטער האט אין זיך א זאך וואס ער פארענטפערט וואס די אנדערע צוויי האבן נישט. די אנדערע צוויי זענען ביידע נישט מרומז אין פסוק. די מעלה פון צווייטן פירוש קעגן ערשטן און דריטן, וואס איז די מעלה פון דעם צווייטן לגבי דעם ערשטן און דעם דריטן, וואס אין זיי איז דא א שאלה און דער צווייטער פארענטפערט דאס, זאגט דער רבי לויט אלע פירושים איז ותכהין געווען די סיבה וואס האט גורם געווען אז יצחק זאל די ברכות איבערגעבן צו יעקב, לויט אלע פירושים, סוף פסוק, וואס זע איך? אז יצחק איז געווען בלינד און דערפאר האט ער געקראגן, דערפאר האט ער געקראגן די ברכות, אבער לויטן ערשטן אבער דא איז דא א חילוק פון דעם ערשטן מיטן פון דעם ערשטן מיטן דריטן אבער לויט דעם ערשטן און דריטן פירוש דאס הייסט דער רבי טוט ארויסברענגען דעם מעלה פון דעם צווייטן פירוש וואס איז דא א שאלה אין די אנדערע וועלכע אנדערע דער ערשטער און דער דריטער אבער לויט דעם ערשטן און דריטן פירוש איז דער ותכהין געקומען דורך אן עניין פון גנות און חסרון רעדט זיך וועגן אזאך וואס איז א בושה, רעדט זיך וועגן אזאך וואס איז א נידערדיקערע זאך, רעדט זיך נישט וועגן א מעלה, וואו זעט מען עס? לויטן ערשטן פירוש מצד דעם עשן פון עבודה זרה, א גנות, און לויטן דריטן פירוש מצד דעם וואס יצחק האט געוואלט בענטשן עשו. איז דאס א ענין פון א חסרון. ער האט געוואלט בענטשן עשו, האט אים געמאכט בלינד אז די ברכה זאל גיין. איז ביידע דער ערשטער און דער דריטער פירוש האבן סיי א גנות און סיי א חסרון. במילא קומט אויס אז אן ענין פון גנות און חסרון האט געבראכט צו די ברכות. לויט אלע שיטות קומט אויס אז דורך דעם וואס ער איז בלינד געווען האט ער געקענט געבן די ברכות צו יצחק'ן, אבער לויט'ן ערשטן און דעם דריטן קומט אויס אז ס'איז געווען די ברכות האט יצחק געקראגן דורך א חסרון מיט א גנות. מה שאין כן לויט'ן צווייטן פירוש איז אנדערש, מה שאין כן לויט'ן צווייטן פירוש איז אדרבה, וואס איז דער צווייטער פירוש? דער ותכהין איז געקומען צוליב יצחק'ס מעלה, צוליב דער עקידה. ס'האָט געקומען צוליב דער עקידה, וואָס די עקידה ברענגט אַרויס די מוראדיקע מעלה פון יצחקן, אַז ער האָט מסכים געווען, אַז וואָס אַז ער גייט זיין דער קרבן, און ער האָט געזאָגט דעם טאַטן ער זאָל אים עוקד זיין גוט, ער זאָל חס ושלום זיך נישט רירן, ס'זאָל זיין אַ כשרע שחיטה, מיט אַלץ. איז דער ערשטער און דער דריטער ברענגען אַרויס אַז די ברכות זענען געקומען צו אים, ווייל ער געווען בלינד, אָבער פאַרוואָס ער איז געווען בלינד? צוליב אַ גנות און אַ חסרון, מה שאין כן דער מיטלסטער פירוש, דער צווייטער, דערפאַר מוז איך האָבן דעם צווייטן, ווייל אין די אַנדערע, אין דעם ערשטן און דעם דריטן, איז דאָ אַ חסרון דאָרטן. דער רבי זאגט אין הערה 22 עוד יתרון בפירוש זה על פירוש א' וג' נישט נאר ס'האט די מעלה וואס אין דעם פירוש הב' איז דאס געווען א ענין פון א מעלה און פירוש א' און הג' איז דאס א ענין פון חסרון נאר ס'איז דא נאך א יתרון לפי זה לפירוש זה שכהו עיניו בשעת בעת מיינט צו עקידה אויב איך זאג אז אז מלאכים האבן געוויינט און ער געווארן יעמאלט בלינד ביי דעם ביי 37 יאר אלט ביי דער עקידה מתורץ בפשטות למה לא הרגיש יצחק אז דער עשו פירש לעבודת אלילים לויט דעם אז ער געווארן בלינד ביי יעמאלט האט ער נישט געזען פארוואס אז עשו איז פירש לעבודת אלילים ווי רש"י זאגט אין אונזער פרשה מה שאין כן לפירוש הא' והג' שכהו עיניו לאחר זה, לויטן ערשטן פירוש איז דאס געווען, לויטן ערשטן פירוש איז דאס געווען, ויהי כי זקן יצחק מעשנן של אלו, דאס איז געווען ביי הונדערט און דריי און צוואנציג, און די פראבלעם איז געווען מיט עשו ווען ער איז געווען דרייצן יאר אלט ווען ער האט פירש לעבודת אלילים, לויטן פירוש הג' איז דאך לויטן פירוש הג' איז דאס געווען, אז שיטול יעקב את הברכות, איז דאך דאס אויכעט געווען יעצט. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג, לויט דעם איז ארויסגעקומען דער דער דער יתרון אין דעם פירוש אויף דעם א' און דעם ג'. דערפאר האט יעקב, דערפאר האט יצחק נישט געוואוסט אז ער איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה. אויך דער דריטער פירוש האט א מעלה לגבי די ערשטע צוויי, יעצט זאלן מיר נעמען דעם דריטן און מ'עט זאגן וואס דער דריטער פארענטפערט וואס איז דא א שאלה אין דעם ערשטן און אין דעם צווייטן. לויט די ערשטע צוויי פירושים קומט אויס אז ותכהין עיניו מראות איז געשען אסאך פריער פארן זמן פון זקן יצחק, ווארום בעת עשו האט גענומען די נשים חיתיות, אלס זייענדיק ארבעים שנה, שטייט אין היינטיקע פרשה ויהי עשו בן ארבעים שנה, ביז יעמאלט האט ער אפגעטאן כל דבר אסור, ס'געקומען צו פערציג יאר האט ער געזאגט איך בין מיט דעם טאטן, איך גיי חתונה האבן ביי פערציג יאר, יעמאלט האט ער גענומען די נשים חיתיות, איז יצחק דאן אלט געווען הונדערט יאר, זייער פשוט, ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם, עשו און, יעקב און עשו, ווען עשו איז געווען ארבעים שנה, יעמאלט האט ער גענומען די נשים חיתיות, ער האט געזאגט אז גייט טאן ווי דער טאטע, ביי פערציק יאר גייט ער חתונה האבן, איז יצחק געווען אלט יעמאלט, הונדערט יאר, ווייל ווען עשו איז געבארן געווארן איז יצחק אלט געווען זעכציק יאר, און לויטן צווייטן פירוש אז דאס איז געקומען מצד די דמעות המלאכים האט עס פאסירט נאך פריער ווען יצחק איז אלט געווען זיבן און דרייסיג יאר ביי די עקידה, קומט דאך אויס לויט דעם אז אדער לויט די לויט דעם לויט די ערשטע צוויי פירושים קומט אויס אז דער ותכהין עיניו איז געווען אסאך אסאך פריער פאר זקן יצחק, ווייל די עשנן ווען ווען האט ווען האט חתונה געהאט מיט זיי און זענען געווען א מורת רוח ליצחק ולרבקה און יצחק איז געווארן בלינד פון דעם איז ער געווען הונדערט יאר אלט לויט דעם צווייטן פירוש אז ס'איז געווען פון די מלאכים איז ער געווען זיבן און דרייסיג יאר אלט שטעלט זיך די שאלה פארוואס שטייט אין פסוק פריער כי זקן יצחק און דערנאך ותכהין שטימט דאך נישט דער פסוק לויטן סדר לויט די ערשטע צוויי פירושים האט דאך געדארפט שטיין אין א פארקערטן סדר לויטן סדר המאורות, ווי געווען דער סדר המאורות, ותכהין עיניו, און דאן נאכדעם ויהי כי זקן יצחק, ווייל ותכהין עיניו איז דאך שוין געווען אסאך אסאך פריער, לויט די צוויי פירושים. לערנט דעריבער רשי א דריטן פירוש, דער דריטער פירוש האט נישט די שאלה. וואס איז דער דריטער פירוש? כדי שיטול יעקב את הברכות, וואס לויט דעם פירוש איז גלאטיג דער סדר הכתוב. לויט דעם שטימט יא, ווען איז ער געווארן בלינד? כי זקן יצחק, פאר וואס זאל ער אים גיין געבן די ברכות? כי לא ידעתי יום מותי, דערפאר וויל ער געבן א ברכה ווען ער לעבט, ווען ער ווען ער איז אין די פינף יאר וואס זיין מאמע איז איז אוועק געגאנגען, ער איז הונדערט דרײַ און צוואַנציק איז אוועק ביי הונדערט זיבן און צוואַנציק, איז במילא זייער זייער פארשטאנדיג, ויהי כי זקן יצחק, און מצד דעם האט ער געוואלט געבן די ברכות צו עשו'ן ווייל ער איז שוין אלט, איז דערפאר ותכהין, כדי אז יעקב זאל נעמען די ברכות, איז מורא'דיג זייער געשמאק פארשטאנדיג, די מעלה אין יעדן איינעם פון די דריי וואס איך מוז עס האבן אנטקעגן די אנדערע צוויי וואס אין יעדער צוויי איז דא א שאלה, די מעלה אין דעם ערשטן ענטפער איז וואס ס'איז א מפורש'ער אין פסוק און די צווייטער און דער דריטער זענען נישט דער ענין פון פסוק, די מעלה אין דעם צווייטן ענטפער איז אז ס'רעדט זיך וועגן א ענין, מעלה אין דעם צווייטן ענטפער לגבי די ערשטע און דער דריטער, איז אז ס'רעדט זיך וועגן א ענין חיובי פון די מלאכים, עקידה, און נישט דער ענין פון א חסרון און א גנות. די מעלה אין דעם דריטן ענטפער איז אז דער ותכהין, לויט דעם פירוש, איז געווען אז ער איז יעצט געווארן בלינד, ממילא שטימט דער פסוק ויהי כי זקן יצחק. לויט די אנדערע צוויי פירושים ווערט א שאלה, ער איז דאך שוין געווען, אדער ער איז געווען בלינד ווען ער איז געווען הונדערט יאר אדער געווארן בלינד ווען ער איז געווען זיבן און דרײַסיק זיבן און דרײַסיק יאר נאך אסאך אינגער דערפאר איז פארשטאנדיק פאר וואס מ'דארף האבן אלע דריי פירושים און זייער געשמאק פארשטאנדיק פאר וואס דער איז דער ערשטער דער דער צווייטער דער דער דריטער וואס ס'איז דא א פראבלעם אין יעדן צוויי צוזאמען דערפאר מוז מען האבן דעם דריטן און אלץ איז כפתור ופרח פארשטאנדיק דער רשי זייער געשמאק אות ז' זוכט דער רבי ארויסברענגען א מורא'דיגע הוראה, געוואלדיגע הוראה וואס איז מבהיל על הרעיון וואס מען קען אפלערנען פון די רשי. אות ז' פון די הוראות פון דעם דריטן פירוש אין רשי, ווי ווייט מען דארף זיין נזהר אין רעדן לשון הרע. לכאורה, בכדי אז יעקב זאל נעמען די ברכות, האט דאך דער אויבערשטער געהאט א פשוט'ע עצה. דער אויבערשטער האט געקענט מגלה זיין יצחק'ן אז עשו איז א רשע, און במילא וועט ער געבן די ברכות צו יעקב'ן. דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און צוואַנציק, בפרט אז בלאו הכי האט דאך יצחק געזען אז עפעס איז דא עפעס נישט בסדר, ער האט געזען אז אברהם בענטשט אים נישט, האט ער געדארפט טראכטן אז עפעס ליגט דא באהאלטן, ווייל ווייל ס'עפעס דא, עפעס איינער פון די צוויי איז עפעס נישט בסדר, דער עשו איז נישט ווי ס'דארף צו זיין. די רשי ברענגט אראפ אין אין אין פרשת חיי שרה, יענע וואכדיגע פרשה. ממילא איז דאך דא א זייער א גרינגע עצה. זיי מגלה צו יצחק ווער עשו איז, אז דער אונטערוועלטניק, ממילא דארף מען געבן די ברכה צו יעקב. בפרט אז וועגן עשו'ס פרויען, מ'זעט דאך עפעס א מורא'דיגע זאך, האט שוין יצחק געוואוסט אז זיי דינען עבודה זרה? רשי שרייבט דאך אין אונזער פרשה, יצחק האט אבער געמיינט אז עשו איז נישט שולדיג אין דעם, ער קען אויף זיי נישט משפיע זיין, ס'איז נישט זיין שולד, ער קען נישט משפיע זיין אז זיי זאלן אויפהערן דינען עבודה זרה. און אויך וועגן עשו'ן אליין האט ער געוואוסט אז עפעס איז מיט אים נישט אינגאנצן גלאטיג. וואו זעט מען עס? מ'זעט עס אין די פרשה, מ'זעט עס אין די פרשה, וואו זעט מען וואס שטייט דארטן, אז דער לשון איז דארטן, אז מיט דעם איז עפעס נישט אינגאנצן גלאטיג, ווען יעקב איז געקומען און געזאגט כי הקרה השם לפני, וואס האט יצחק געזאגט? אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו. ווייסט ער דאך שוין עפעס דא, אז דא טוט זיך עפעס. האט אים דער אויבערשטער דאך געקענט דערציילן און אים זאגן הער זיך איין, עשו איז נישט בסדר, וואלט ער געגעבן די ברכה צו יעקב, וואס דארף זיין ער זאל ווערן בלינד?

דער רבי ברענגט ארויס די הוראה געוואלדיג זעט מען דערפון אויף ווי ווייט מען דארף זיין אפגעהיט פון רעדן לשון הרע יצחק איז געווען זיבן און פופציג יאר כלוא בבית און כמת אבי מען זאל נישט רעדן אויף א אידן אפילו אויף א ישראל מומר ווי די גמרא זאגט אין קידושין אפילו אויף א ישראל מומר זאל מען נישט רעדן קיין לשון הרע און אויב בשייכות צו עשו'ן, איז עס אזוי, מען רעדט דאך דא וועגן עשו'ן, איז בנוגע צו אידן, נאך מתן תורה, נאך דעם ווי דער אויבערשטער האט געזאגט צו יעדער איד, יא, דער אויבערשטער דער רמבן ברענגט דאך אראפ אז דער אויבערשטער האט דאך געזאגט בלשון יחיד צו יעדן אידן, אנוכי השם אלוקיך, שטייט נישט אנוכי השם אלוקיכם, אנוכי השם אלוקיך, אז ביי יעדער איד איז אנוכי השם,

קיין ענין פון נישט ווי ס'דארף צו זיין, על אחת כמה וכמה אז מ'דארף אכטונג געבן.